א מענטש דארף דאך א פאר שיך, א קלייד, אנדערע האבן געכאפט אידן, זיי צום טויט אויסגעליפערט פאר א קילא זאלץ, מיין מיידל האט דער גלח מיט טויף וואסער געהייליגט, יעדן חודש גייט זי זיך ספאוויעדין, זי איז ביי מיר ווי מיין אייגן קינד, טא זיי מיר מוחל פאטער'ל וואס איך פלאפל אזויפיל, אפשר ביסטו גאר הונגעריג? ארעם בין איך טאקע, אבער דאס שטיקל פעלד ברענגט נאך אלץ אביסן ברויט, די קי אביסל מילך,

איך ווייס ווער דו ביסט, האָט דאָס מיידל געזאָגט. דו ביסט מיין פעטער, מיין מאַמעס ברודער. דיין נאָמען געדענק איך מער ניט. איך געדענק אָבער די לאַלקע, וואָס דו האָסט מיר געשענקט צו מיין צענטן געבוירן-טאָג. איך האָב זיך מיט דער לאַלקע קיינמאָל ניט געשיידט. זי איז געגאַנגען מיט מיר אין שול אַריין, צום רעבן אין חדר. ווען מען האָט אונדז פון געטאָ אַרויסגעטריבן, האָב איך זי מיט זיך גענומען.

דער קאָמענדאַנט האָט אים באַפֿױלן די שמאַטע אַראָפּצונעמען. דער ראַבין האָט זיך קײן ריר ניט געטאָן. האָט דער קאָמענדאַנט אים באַפֿױלן צו טאַנצן. דער ראַבין איז געשטאַנען װי אַ בױם אַרײַנגעװאַקסן אין דער ערד. טאַנץ, שװײַנהונט! צאָרנט דער דײַטש. דער ראַבין שטײט גלײַך װי ניט אים מײנט מען. ער שטײט אײַנגעהילט אין טלית און מאָדליעט זיך צו זײַן גאָט. איך וועל דיין קאָפּ שפּאַלטן, דיין פלייש פאַר די הינט וואַרפן, טאַנץ, זאָג איך דיר, טאַנץ! אַרום און אַרום שטייען אונזעריקע און לאַכן. דער דייטש ווערט מלא רציחה. ער ציט אַראָפּ זיינע ווייסע הענטשיקעס, כאַפּט אַרויס דעם רעוואָלווער און צילט דעם ראַבין גלייך אין קאָפּ אַריין. ער פייערט איין מאָל און נאָך אַ מאָל. דער טלית פאַלט צו דער ערד אַ ליידיקער. מ'זעט ניט קיין גוף, קיין סימן פון בלוט.

באָבע מײַסע, זאָגט בילעװאָז, מיר אַלע זײַנען געקומען אױף דער װעלט נאַקעטע. נאָר פֿאַר אַ מענטשן קאָן מען זיך פֿאַרדעקן, פֿאַר גאָט איז אַפֿילו די נשמה נאַקעט. די אַלמנה, װאָס איז געשטאַנען די גאַנצע צײַט אַ שװײַגנדיקע, האָט פּלוצעם דערפֿילט אַ שװאַכקײט אין אירע גלידער. דער ראַבין, דער גאַסט אין איר הױז, איז ניט געװען קײן מאָנאַך. ס'איז געװען דער ראַבין,

מיש איבער א בלעטל און זע, נייע שפראצונגען אין גארטן. דער רעגן איז פארגאנגען אוועק. דער רעגן איז פארגאנגען אוועק, דאס קול פון דער טורטל-טויב לאזט זיך הערן. שפיץ איך אן די אויערן און הער, ניט די טורטל-טויב, נאר די נאכטיגאל. איר טריל פאלט אריין אין א קאלעידאסקאפ פון געזאנגען, אויבערטענער ראנגלען זיך מיט אונטערטענער, ריטמען פלאנטערן זיך, איין קלאנג דערשטיקט דעם צווייטן, א פוגע אן א דיריגענט. איך זיץ ווי אין א פעסטונג ביים האלב אפענעם פענסטער. פריער פרילינג הערשט אויף מיין וועלט. די געזאנגען פון יענער זייט גבול פלאטערן אין דער לופט.

איין מאָל, ווען ער האָט אַריבערגעשפּרייזט די בריק, אַרויפגעקלעטערט דעם באַרג צו דער יידישער גאַס, האָט ער צופעליק באַמערקט דעם שול-שמשס זעכצן יעריקע מיזינקע, אַ שוואַרץ-חנעוודיק מיידל מיט טיפע חן-גריבעלעך אין די פּוכקע באַקן. איר אויסזען האָט מיט איר נשמה קיין שייכות נישט געהאַט. ווען אַנדערע מיידלעך האָבן געפירט ליבעס, האָט זי זיך געשפּייזט מיט דיקע ראָמאַנען.

די צעטומלעניש פֿון זייער ערשטער באַגעגעניש האָט אָנגעהאַלטן גאַנצע צוויי זומערן. סאָרקע האָט געטולעט צום האַרצן די בלומען פֿון זײַן טאַטנס גאָרטן. ער האָט איר אויך געבראַכט גאָלדענע קוקורוזעס און בלוט-רויטע פּאָזעמקעס. צווישן איין קוש און אַ צווייטן האָט ער איר דערציילט, אַז ער לייענט שלום אַשס מאַן פֿון נצרת.

אפצושפארן א שטיקל ברויט דאס חיות צו דערהאלטן. א שטארקן איינדרוק האט אויף מיר געמאכט דער בלינדער גויע'ס מאקאברישער טאנץ. אין סאמע מיטן טאג, ווען די זון האט דערגרייכט איר הויכפונקט און דער זייגער אויפן ראטהויז האט אויסגעקלונגען די צוועלפטע שעה, איז זי אויפגעשטאנען פון איר נידעריגן בענקעלע, געטאפט די לופט צי קיינער שטייט איר ניט אין וועג, און ווען זי האט געפונען דאס פאסיגע ארט,

ווער עס האט געהאט א קו אין שטאל האט אריינגעשטעלט א פלעשל מילך פאר א דעכעוויטשנעם יורד, א שטיקל פוטער, אביסל איינגעמאכטס אויף נישט צו באדארפן. די ארעמעלייט האבן אריינגעבראכט אין הויז אריין א געוויסע סארט פארוויילונג, נישט אזוי פאר דערוואקסענע ווי פאר דער מיידעלע וואס געווען.

פּוצן די לײַכטערס, דאָס שטײסל, דעם חנוכּה-לאָמפּ. זי עפֿנט אױף די טיר פֿאַר די אָרעמעלײַט, גיט אַכטונג, די מילך זאָל ניט אױסלױפֿן. אונטער די פֿלאַמען פֿון אױװן באַקט זי אַ פֿלאַם-פּלעצל. די קנישעס, די קיכעלעך און דער האָניק-לעקעך קומען ערשט שפּעטער.

דאָס בילד פֿון דער טױטער אין דער װאַנע װאַסער האָט אַפֿילו דעם שלאָף ניט איבערגעריסן. נאָר דער ריח פֿון שבת-קודש האָט צוריק באַרויִקט דאָס געמיט. באַלד אין דער פֿרי איז געקומען מאַרינע הײצן די רובע. זי ברענגט מיט זיך דעם ריח פֿון ראָזעװע ברױט, פֿון אַ טרונק בראָנפֿן און דעם גנױ אױף אירע שטיװל.

די סוחרים זיצן אויסגעזעצט ארום א לאנגן שמאלן טיש אויף צוויי לאנגע שמאלע בענק אנגעשפארט אויף צוויי הויך פארבעטע בעטן. כ'געדענק נאך די קרעפקע אידן מיט די פראסט באדעקטע בערד. זיי שמאטשקען די ביינער און כלעפטשען די יויך. זיי פארגעסן אויך ניט א קניפ צו טאן מיין מומע רחל'ען אין הינטן בעת זי דערלאנגט עפעס צום טיש. דער רעסטאראן ארבעט בלויז אום ווינטער. זומער, ווען די פויערים זענען פארנומען אין פעלד און די ירידים דרימלען אונטער, ווערט מיין מומע רחל'ע א ווייסע שוואטשקע. אין איינעם אזא נישט אהין און נישט אהער יריד האט מיין מומע חתונה געהאט. דער חתן טאקע איינער פון די קרעפטקע סוחרים וואס איז איבער'ן ווינטער געווארן אן אלמן. ער איז אריינגעקומען און געטראפן מיין מומע'ן זיצן ביי דער מאשין נייען פרעמדע

אַ פּױער האָט זײ געפֿונען װאַנדערן אין פֿעלד. האָט ער זײ אַרױפֿגענומען אױף זײַן װאָגן און זײ אַרײַנגעפֿירט אין שטאָט אַרײַן אין סאַמע מאָנטיקדיקן יריד. ייִדן בעלי רחמנים האָבן אָפּגעהאַלטן אַן אַסיפֿה, זיך לאַנג געאַמפּערט װאָס מען זאָל מיט זײ טאָן, ביז אײנער אַ רײַכער לעדער-סוחר, װאָס האָט געהאַט אַ גרױס הױזגעזינד און אַ קראַנק װײַב, האָט דאָס פּאָרל אַרײַנגענומען צו זיך. ער האָט זײ אָפּגעגעבן אַ באַזונדער שטיבל. דער יונגערמאן, א וואוילקענער, האט געלערנט מיט דעם לעדער קרעמער'ס קינדער פון אלף בית ביז גמרא. דאס צען יאריגע ווייבל האט ארויסגעהאלפן דער באלעבאסטע אין דער ווירטשאפט. ווען דער זיידע איז אלט געווארן אכצן יאר און די באבע זעכצן, איז זי פארגאנגען אין טראגן.

האבן באין ברירה פארביטן דעם חדר אויף אן איין טאגיקן רעסטאראן. מיין באבע איז איר גאנץ לעבן פארבליבן א קינד, נאאיוו, דערשראקן, רק געזוכט א ווינקל זי זאל זיך ניט ווארפן אין די אויגן. זי האט זיך קיינמאל ניט געמישט אין מיינע עלטערנס פריוואטע סכסוכים, אפילו דעם אייניקל קיין דעה ניט געזאגט. פונקט אזוי שטיל און באשיידן ווי זי האט געלעבט, אזוי איז זי אויך אויסגעגאנגען. מען האט אפילו ניט געוואוסט צי זי איז קראנק. פארטאג האט זי מיין טאטע געהערט אראפגיין פון בעט צו טאן איר באדערפעניש. זי האט זיך געוואשן די הענט, געזאגט אשר יצר, צוריק אריין אין בעט, און איז געשטארבן. נאך דער באבע'ס טויט האב איך גע'ירש'נט איר בייקענעם אונטערראק, אפאר פארלאטעטע העמדער, די אויסגעטראגענע לאטשן, מויל-צעפרעסענע קליידער וואס האט קיינמאל ניט געטראגן. איך האב די ירושה

די גאס האט פשוט אויפגעלעבט יעדעס מאל ווען דער שמאטעלניק איז פארפארן מיט פערד און וואגן. דער גלאק האט געקלונגען, פארהארעוועטע ווייבער זענען אים אנטקעגנגעלאפן מיט צעריסענע קאלדרעס, אלטע קאלאשן, שיך וואס לאזן זיך מער נישט פארריכטן. פאר דעם האבן זיי געקראגן א בלוי כוס'עלע אויף פסח, א גלאז מיט א גאלדענעם ראנד.

דער וויין האָט געיאָרן אין מיר. ניט געהערטע קלאַנגען האָבן אָפּגעענטפערט אין דער טיף. די זון האָט געשטעמפּלט די נישט געשריבענע נאָטן. די ליריק האָב איך אַליין פאַרפאַסט. צוזאָג-ווערטער פאַר מאָרגן, פאַר שפּעטער, פאַר קומענדיקן פּסח, ווען איך וועל ווידער זיין אַ קינד.

ער זאָל לױט זײַן שטײגער מיר אַ קניפּ טאָן אין בעקל און מיך באַגליקן מיט אַ קױסעלע, הימליש-בלױ, באַטופּט מיט װײַסע בלימעלעך. װען די צײַט װעט קומען, זאָל דער לאַנג-דערװאַרטעטער נביא אַרױס פֿון פֿאַרבאָרגעניש און ענטפֿערן אױף מײַן ברכה אַ הױכן אָמן. סוף פון דער דערציילונג, דאס ווארטן אויפן שמאטילניק. א שניי שטורעם אין זומערלאנד. ווינטער, ווען ניו יארק ליגט געקאוועט אין שניי, אייז, און זלידנע זאווערוכעס, שפאנט מיין מאן איין זיין אלטן פארד, און ווי די פייגל, הייבן מיר אן דעם לאנגן וועג פון צפון קיין דרום.

דערפאר טאקע האב איך דרך ארץ פאר יענעמ'ס מיינונג ווי אויסטערליש זי זאל ניט זיין. מיין פריינד דער נעא-חסיד האלט זיין נשמה טראנספארמאציע אונטערן אפדאך פון פריוואטקייט. און דווקא דערפאר, ווייל ער מיידט אויס דיסקוסעס, גראב איך זיך אין.

און דערקלערט די עלטערן אז זי דארף אן אבארט. די מוטער האט זיך אנגעכאפט ביים קאפ. שא, שריי ניט! האט זיך דאס מיידל געבייזערט. ס'האט פאסירט אן אקסידענט! דער קרישטאלענער לאמפ וואס האט באשטראלט דעם יום-טובדיג געדעקטן טיש האט זיך פלוצעם אויסגעלאשן. אויף די זילבערנע לייכטער איז געפאלן א שאטן. וואס הייסט אן אקצידענט? האט די מוטער געשריגן. דו ווייסט גאנץ גוט וואס איך מיין, האט דאס מיידל קאלטבלוטיג געענטפערט. און אז איך ווייס איז וואס? זאל איך זיך אפשר שטעלן טאנצן? דארפסט ניט טאנצן, דארפסט אויך ניט מאכן קיין סקאנדאלן. אלץ וואס איך בעט ביי אייך איז א הלוואה פון א פאר הונדערט דאלער. ווער איז דער טאטע? אפשר קען מען שטעלן א חופה?